איי וואס טינקינג דעט ווי שוד לערן מאר טעקסט, אפשר די עולם וועט זיך מער צוזאם צוזאם משתתף זיין אויב איך לערן אינעווייניג, איך גיי עס נישט טון היינט, איך זאג נאר אז איך האב געטראכט מחשבות הרהורי תשובה, באט ס'קען זיין א געוויסע מהלך, נעמען עפעס פראבעלי די רמב"ם און טרייען צו מסביר זיין, באט מיינע הסברים זענען געמאכט צו מ'זאל קענען עכט פארשטיין, באט ס'קען זיין א פלאן, ס'איז א פלאן? דאס מיך מיט די שופר איז נישט די פראבלעם, וואס זאגט די חיים די די די ניין איך פיל אז איך אין מיין קאפ איז דא א סטראקטשער פאר די פאר אלע שיעורים פון פון די אנהייב ביז די ענדע אבער די עולם כאפט נישט די סטראקטשער אסאך מאל אפשר איך זאג עס נישט גוט כ'האב נישט כאפ נישט סאו אפשר מ'וועט לערנען אינעווייניג און אטליעסט וויסן מ'האט עפעס א.

יו'ל סי דער איז מאר מאר פאן, ביטווין אריסטו און רמבם געווען נאך אסאך מענטשן וואס האבן געזאגט זאכן בענין הנשמה. אקעי דעטס אווער סאבדזשעקט, איך געב דיך די סאבדזשעקט ביז פסח ווייל עס גייט זיין אזוי נעמען אזוי לאנג אקעי. און פארוואס איז דאס וויכטיג? כ'מיין כ'האב שוין געזאגט אביסל פון דאס צוויי שיעורים צוריק, פארוואס איז דאס אינטערעסאנט פארוואס איז דאס וויכטיג? קודם כל איז סתם אזוי וויכטיג צו וויסן וואס איז דאס א נשמה ווייל מ'רעדט פון דעם אזויפיל איז שוין גערעדט באריכות איינמאל. און ס'איז זיכער וויכטיג ווייל כמעט אלעס וואס אונז רעדן און זיכער ווען אונז לערנען עני קיינד אוו ספרים וואס זאגן עניטינג, כמעט אלעס וואס זיי זאגן, האט צו טון אדער איז געבויט אויף אדער איז קאנעקטעד מיט וויאזוי זיי טראכטן וועגן א נשמה אדער א נפש אין די מאר בראד סענס א סאול וואטעווער דיס ווארדס אר. אין אנדערע ווערטער אונז האבן שוין געזאגט די און איך וויל איך וויל כ'האב דאס שוין געזאגט באריכות סאו כ'וועל זאגן בקיצור ס'דא א מצומצם'דיגע ווערזשען פון וואס א נשמה איז וויכטיג. יא, אונז האבן דאס ארויפגעלייגט אויף רב סעדיה גאון, מען קען אפשר דא אין זיין שטח אויך מער, אבער אונז האבן עס ארויפגעלייגט אויף רב סעדיה גאון, אונז האבן געלערנט באריכות פון זיין ספר, אויך אינעווייניג מער ווייניג, איך מיין מיר זענען דורכגעגאנגען מער ווייניגער זיין ספר וועגן דעם, וואס א נשמה איז אינטערעסאנט, אזוי ווי מען זאגט פאר לוויות, אקעי, פאר לוויות און ברית'ן מער ווייניג, יא, מען ווערט געבוירן באקומט מען א נשמה אדער בר מצוה, איך ווייס נישט, און ווען מען שטארבט גייט עס אוועק, ס'הייסט מען גייט צו יענע וועלט, און דאס איז אימפארטענט ביקאוז. למה נברא אדם כדי אזוי ווי מסילת ישרים זאגט כדי צו מאכן די עולם הבא, יא אזוי די רמב"ם זאגט אויך דאס סאמטיימס אין די נוסח, און די עולם הבא ארבעט נאר ווייל ס'איז דא א נשמה, יא, דאס אליינס קען מען זאגן אין צוויי א מער מצומצם'דיגע וועג און א מער מורחב'דיגע וועג, די מער מצומצם'דיגע וועג וואס מ'טרעפט אין חזל, פשט פשט חזל. כ'ווייס נישט אויב מ'טרעפט עס אין חומש אבער מיט פשט חזל אז ס'האט פלעין צוטוהן מיט די פראבלעם פון שכר ועונש, יא, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, מ'זעהט דאך אז מענטשן גייען אויף ביימער צו מאכן כיבוד אב און שילוח הקן די זעלבע צייט און זיי שטארבן, מילא פארוואס זאל מען טוהן מצוות אויב שכר געשעהט נישט, אלא מאי, ס'איז דא א עולם הבא, עולם הבא כתוב עולם הבא, ווי ארעדי דיסקאסד דאט דאט מיענס תחיית המתים, דאזענט מעטער וואט איט מיענס, די פוינט איז סאמטינג אין א דיפרענט. דיפרענט לייף אר א דיפרענט לעוועל, און דארט באקומט מען די קענדיס וואס מען האט פארדינט פארן טון מצוות דא, און די כדי דאס זאל ארבעטן דארף מען האבן א נשמה זאל זיין די שטריק וואס קאנעקט א מענטש פון די וועלט, ווען נישט איז דא גארנישט וואס אז א מענטש שטארבט און אלעס שטארבט איז דאך נישט דא וועם וועמען צו געבן די שכר ועונש אין די יענע וועלט, דעטס די מאוסט מצומצם'דיגע טעארי.
קען דאס מצומצם מיינט זאגן נאאיוו? ניין מצומצם נישט נאאיוו, מצומצם ליטערלי. מינימאל, מינימאל טעארי, ס'איז נישט רעלעווענט, אנדערע ווערטער ווען איך גיי דאווענען יעצט, נישט רעלעווענט, ס'שטייט אלקי נשמה שנתת בי איז אויך זייער מינימאל, מען איז געבוירן האט מען א נשמה, מען שטארבט גייט עס אוועק, ועתיד להחזירה בי, דאס איז עברי טייטש פון די אלקי נשמה ביי די וועי. יא יא יא, איטס נאט אימפארטענט וואט איים, איך האב געזאגט די שיעור פאר זעקס שעה פאר, דאס איז נישט וויכטיג וואס די נשמה איז, ס'איז סאמטינג דעט עקזיסט, און מען קען, מען קען, רב סעדיה גאון האט געשריבן א גאנצע מאמר צו ווייזן וואס די נשמה איז, דזשאסט. איטס אינטרעסטינג דזשאסט טו פראוו יו דעט איט מעיקס סענס דאס דאט דיס סטארי קאוד בי און ס'מאכט סענס ס'איז דא ראיות און עס ארבעט און ס'איז א פייער א לופט א נישט א רוח א וואטעווער איט איז א וויאזוי מ'זאגט ס'איז א שטערן און דען יא קיצור א לייט דאס איז אלץ אבער דעטס נאט אימפארטענט רייט פאר אין יור דעי טו דעי לייף אין יור דעי טו דעי נישט נאר דעי טו דעי אין יור.

א דיסטינקט נשמה, סעפערעט נשמה, ס'איז דא אפשר נשמה ווערטער און אזוי ווייטער, אבער ס'איז נישט דא קיין עסק פון א גוף מיט א נשמה, די גאנצע מעשה שטייט נישט אין חומש, איך גיי נישט יעצט אריין אין די שיעור חומש, אבער בפשטות און אלע ראשונים זאגן אז ס'שטייט נישט, איך בין נישט דער וואס איז מחדש אז ס'שטייט נישט, ס'שטייט נישט עולם הבא, ס'שטייט נישט נשמה, אבער ביידע זאכן פעלן נישט אויס, פארוואס טוט מען, פארוואס דארף מען טון מצוות, ווייל מ'גייט באקומען רעגן און אזוי ווייטער, פארוואס טאר מען נישט טון קיין עבירות, ווייל ס'גייט זיין א חורבן און גלות, דעטס די סטארי אוו די חומש, און אוו תורה שבכתב מאר דזשענערעלי, און ממילא נשמה איז נאט אן אימפארטענט פארט אוו איט עט אלל. דזשאסט קאז עולם הבא איז נאט אן אימפארטענט פארט. וואנס ווי ניד דעט, סאו ווי ניד א נשמה טו מעיק עולם הבא ווארק. ווארק. דעטס די מאוסט מצומצם'דיגע, מצומצם אין די סענס אוו רייט, נישט מצומצם ווער ס'איז א מצומצם וואס גלייבט אין דעם. די קלענסטע סטארי פון נשמה, אקעי? יעצט, מ'קען אביסל מרחיב זיין די מעשה אויך, און אזוי ווי רב סעדיה גאון איז שוין אביסל מרחיב און זאגן, אקעי, יעצט אז דו זאגסט אז די שכר באקומט מען ביי די נשמה אין יענע וועלט אדער אין די נעקסטע וועלט, זייער אנדערש יענע וועלט און די נעקסטע וועלט, באט נישט קיין חילוק. זאגסטו וויאזוי ארבעט דאס? זאגט ער, זאגט שוין רב סעדיה גאון למשל אז ס'ארבעט מיט דעם אז א נשמה איז עפעס אזא ריינע זאך, ס'איז עפעס א העכערע זאך, כ'האב שוין גערעדט וואס מיינט העכער, פיינע זאך, ס'איז עפעס א מער איידעלע זאך, און ממילא איז עס אויכעט. ס'ווערט שמוציג סאמטיימס, ס'קען ס'קען ווערן גרינג שמוציג, און טון עבירות מאכט עס שמוציג אדער טונקל, זיין לענגווידזש עס ווערט טונקל, און ממילא איז דא אזוי א מעקאניזם, ס'דא א וועג וויאזוי דאס ארבעט אז די מצוות געבן די שכר בעולם ה אין עולם הבא, נישט אויף עולם הזה דעטס א דיפרענט סטארי, באט אין עולם הבא, אדער אין תחיית המתים וואטעווער דעט איז, און דאס איז דורך דעם מ'טוט מצוות מאכט מען אזוי ווי מ'זאגט מ'באלייכט די נשמה, דאס איז לענגווידזש וואס אונז ירשנ'ען אבער ס'מיינט אסאך ברייטער, אבער די מערסטע מצומצם'דיגע וועג, דאס איז די וועג וויאזוי עס ארבעט, ס'נישט נאר. דער אייבערשטער זאגט ער געט שכר ועונש ווייל עס געשעט נישט דא מוז עס געשען דארט, און האסט אויך א מהלך, האסט אויך א בעצם א נעיטשער רייט, דאס איז די נעטשרעל קאזאל טעארי, דאס איז עפעס א מהלך וויאזוי ס'ארבעט, מ'זאגט שכר מצוה מצוה, דעטס די די פסוק וואס יעדע משנה וואס יעדע איינער איז תולה אז שכר ועונש איז אז נעטשרעל בעסיקלי אז עס האט א טעארי וויאזוי ס'ארבעט, עס האט א קאז, און די וועג וואס מ'פלעגט זאגן אז די נשמה ווערט ריין, נשמה ווערט אויסגעלייטערט, עס איז דא פסוקים וואס מ'קען צולייגן אויף דעם, דער סעדיה גאון ברענגט די פסוקים וואס מ'קען זאגן אז זיי זאגן דאס, און דעטס א ליטל מאר ברייט, און יעצט איז שוין נשמה נישט נאר. עפעס א זאך וואס מען דארף האבן כדי עס זאל זיין שכר ועונש און אזוי ווייטער, ס'איז אויך, שפילט עפעס א שטיקל ראלע אין וואס ס'מיינט צו זיין א מענטש, וואס ס'מיינט צו זיין, טון מצוות, אדער סתם טון עבודת השם, מען קען זאגן, מען וויל זאגן אז א געוויסע מצוה איז זייער חמור, זאגט מען די מצוה מאכט א גרויסע אור אין די נשמה, די עבירה איז זייער חמור, ס'מאכט א גרויסע טונקלקייט אין די נשמה און אזוי ווייטער, דאס איז שוין אביסל, אביסל נענטער באט סטיל סארט אוו עקסידענטעל, ס'איז נישט, דאס איז נישט.

מיר האבן עס שוין געלערנט, באט איז איז נישט יעדער ווייסט, ענק ווייסן שוין, ענק האבן געחזר'ט, נישט יעדער איינער האט געחזר'ט, ניין דאס האט ער פאלש פארשטאנען, אקעי, ניין, דאס איך האלט נאך ביי די ביי די פרילימינעריס, אקעי, מען דארף דאס, נאו, אונז האבן געזאגט אז ס'איז דא, און עס איז דא אנדערע וועגן צו פארברייטערן די שיטה, דא די מער מקובל'דיגע פלעטאניק וועג וואס איך סקיפ יעצט, און, באט דעטס וואוד בי א דיפרענט טעארי, ס'דא. יעצט, אלסאו וואט קיינד אוו נשמה אלסאו אימפארטענט וואט קיינד אוו טינג באט דיס איז נאט אנלי ביקאוז אוו דעט באט פאר אדער ריזענס די קיינד אוו טינג דעט די נשמה איז האסט טו בי מעינלי האסט טו בי א טינג רייט אין אזער ווארדס האסט טו בי עיבל טו העוו וואטעווער די נשמה איז און די נשמה איז אלעס ס'הייסט דאס איז וואס די עכטע נפקא מינה פון צו מ'איז א גוטע מענטש אדער א שלעכטע מענטש אין אינגאנצן יא כ'וויל דאס מדגיש זיין דאס האב איך קיינמאל נאכנישט געזאגט דא אקעי לויט די די שיטה נאמבער טו וואס איז רב סעדיה גאון'ס שיטה מער ווייניגער אלעס וואס מאכט א מענטש פאר א גוטע מענטש און א שלעכטע מענטש וואס עז פאר עז איטס רעלעווענט, קאוז שכר ועונש איז וואס מאכט עס רעלעווענט רייט, הענגט אויף די נשמה. ווייל דאס איז וואס. ס'אימפרינטעד אויף די נשמה כאילו? ס'איז תלוי אין די נשמה. צו ס'איז אימפרינטעד דעטס האו יו אימעדזשין איט. כ'קעיר נישט צו ס'איז אימפרינטעד אדער ס'איז ארבעט אנדערש, מ'שרייבט עס ארויף אויף א ביך, א סעפערעט ביך, קיין נישט ווי מ'שרייבט עס אויף. די ווארט איז אבער אז ס'איז מיט, די נשמה איז די איינציגסטע, די נשמה, דאס פיס, דאס שטיקל, ס'דא א מענטש האט אסאך שטיקלעך, יא? די יוניק איי די פון די מענטש? די, ניין, הער אויס ווער ס'זאגט. די שטיקל, א מענטש איז געמאכט פון אסאך, פון אסאך שטיקלעך, אקעי? ס'דא א שטיקל ציפורניים וואס מ'שניידט אפ יעדע ערב שבת, ס'דא א שטיקל האר וואס מ'שניידט אפ יעדע ערב ראש חודש, די זענען נאן אימפארטענט שטיקלעך, רייט? ס'מאכט נישט קיין שום חילוק פאר, פאר וואס ס'איז, פאר וואס א מענטש דארף טון עוועריטינג, וואטעווער העפענס טו דעם, רייט? נאכדעם איז דא נאך א שטיקל וואס מאכט אים לעבן, רייט? מעיקס אים עלייוו. די שטיקל רופן אונז נשמה. רייט? יעצט די שטיקל מוז זיין א טינג אין איטסעלף, ס'מוז זיין א א זאך וואס איז נישט אקארדינג טו נישט א סטארי א פעקט אדער א אטריבוט וועגן א גוף, ווייל די גוף לייגט מען אריין אין קבר ווען ס'שטארבט. רייט? ס'מוז זיין א זאך פאר זיך. און גראדע, נישט נאר גראדע, נישט, באמת איז עס זייער נישט גראדע, די זאך פאר זיך איז וואס מאכט די מענטש. לעבן, רייט? דיס איז וואט די פערסאן ריעלי איז. און דערפאר ווען איך זאג אז דו ביסט א שלעכטער מענטש, איך זאג דו ביסט א גוטער, איך זאג דו האסט גוטע מידות, עניטינג וואס איך זאג, זייער וויכטיג, עניטינג וואס איך זאג וועגן דיך, בתור מענטש, בתור דער דין מענטש וואס אויף וועם איז חל שכר ועונש, צו אים רעדט מען בכלל, רייט? וואס אויף וועם איז חל שכל, אויף וועם איז חל מידות, אויף וועם איז חל מעשים, אלעס וואס אונז רעדן, רעדן אונז צו די נשמה, רייט? די חלק הנשמה, ס'מוז זיין צוזאמען מיט די גוף, ווייל כ'קען נישט טון גארנישט אן די גוף, אבער ס'איז, מ'רעדט פון די נשמה. רייט? עני איך זאג אז א מענטש איז א גוטע יונגל אין חדר רעד איך פון זיין נשמה, אז איך רעד אז ער איז א גוטע, אפילו א גוטע וואריער, סאו האט אסאך כבוד אסאך גלארי וואס מ'האט פלעגט אמאל רופן, אסאך ער טוט אסאך זאכן, רעדט מען וועגן די נשמה, און אזוי ווייטער, ער געלאזט גוטע קינדער, די נשמה האט געלאזט גוטע קינדער, וויל ער נישט עס לאזן גוטע קינדער, רייט? אלעס רעדט זיך וועגן די נשמה, און די זעלבע נשמה וואס ס'איז נאר דא איין נשמה, די זעלבע נשמה וואס ער. ער, וויאזוי הייסט עס? וואס ער גייט אין הימל, וואס ער איז פון די הימל און גייט צו די הימל און אזוי ווייטער און גייט אין די נעקסטע לעבן אזוי ווייטער. אקעי? און דאס נשמה איז טאטעלי סעפערעט אזוי ווי מ'זאגט. דער רב סעדיה גאונ'ס שיטה אליינס איז אביסל פאזי סאו וועגן דעם איך זאג איך רוף אים נאר אזוי ווייל ער גייט אונז ברענגען אסאך קאמפליקעישאנס. אבער לעטס לעטס דזשאסט עסום דעט דער'ז סאטש א שיטה. יעצט די. רמב"ם און זיין רבי הייבן אן זייער אנדערש פון די גאנצע זאך, זיי הייבן אן זייער אנדערש און מיט לערנען, איך טריי צו מקצר זיין אויך דא, אבער מיט לערנען די אנהייב, סאו אריסטו הייבט אן שרייבט זאגט א ספר מאכט א מאכט א חיבור וועגן די נשמה, רייט? ס'איז קאלד אן די סאול אדער די אנימע אדער אויף יוואניש אן די סאול בעסיקלי, ענד. ער איז טענה'ט אז מען טאנצט דא אסאך אסאך צו שנעל. און מיר זעהן אז דאס איז דאס טשעינדזשט אלעס וואס אונז רעדן, נישט נאר וועגן די נשמה נאר עס טשעינדזשט אויך וויאזוי אונז רעדן וועגן וואס מען רופט עטיקס אדער וואס מען רופט וועגן עבודת השם וועגן וואס א מענטש דארף טוהן, אין א ווערי מעידזשער וועי. באט באט יו האוו טו סטארט ווער טו סטארט מיט דעם בוך איז אנהייבן צו זוכן אין די שמונה פרקים ווייל דאס איז די איינציגסטע פלאץ ווי די רמב"ם הייבט אן פון אונטן זייער אינטערעסאנט דעטס די אנלי פלעיס דעט הי עקטשעלי סטארטס אין די קארעקט ארדער און געב אויף אויך דארט געבט זאגט ער נאר די מסקנות ער זאגט נישט די טענות און אזוי ווייטער אבער הייבט אן אין די ריכטיגע ארדער און אריסטו זאגט אז אונז אונז זענען אלע און ער האט ער ברענגט אלע פריערדיגע וואס האבן געזאגט אזעלכע סארט טעאריעס אנדערע יעדע איינער מיט זיין נוסח און ער זאגט אז ענק אלע און ער טענה'ט אז זיי אלע. זענען אביסל געפלויגן זייער שנעל, און וויבאלד זיי זענען געפלויגן זייער שנעל האבן זיי געזאגט זייער מאדנע זאכן. פארוואס? פארוואס? סאו איך האב שוין געזאגט די אישי וועגן חומר און צורה סאו איך גיי עס נישט איבער'חזר'ן אויף די מינוט ווייל איטס נאט גאנא ווארק טודעי. אבער די עיקר נקודה איז, דעט אקארדינג טו הים, איטס פאסיבל טו טאלק אבאוט סאמטינג עווריטינג דעט ווי נאו אין טו וועיס. דאס מיינט נישט אז עס איז צוויי אנדערע זאכן, זייער וויכטיג, עס איז נאך אלץ איין זאך, נאר איך קען רעדן וועגן דעם אין צוויי אנדערע וועגן. אקעי, די צוויי וועגן הייסן חומר און צורה, דער חילוק פון חומר און צורה דארף מען געדענקען, דאס איז כללים הכי פשוטים, אין אנדערע ווערטער, איך קען רעדן וועגן א קאפ אדער א גלעזל מילך, איך קען רעדן וועגן דעם וועגן, אין פיר וועגן אקארדינג טו הים, באט בעסיקלי אין צוויי וועגן וואס טיילט זיך ווי איינס און דריי, באט אין צוויי וועגן, איך קען רעדן וועגן דעם וואס ער רופט די חומר, דאס הייסט פון וואס ס'איז געמאכט, קענסט רופן די פאטענשאל פון עס און אזוי ווייטער, און איך קען רעדן וועגן דעם ווי אזוי עס איז ארגאניזירט בעיסיקלי רייט, ווי אזוי עס איז געפארעמט, ס'איז געמאכט פון מילך אבער דאס איז נישט סתם מילך נאר עס איז מילך אין א קאפ, דעטס די סימפלעסט וועי, די קאפ איז געמאכט פון גלאז אבער ס'איז נישט גלאז, גלאז איז פון וואס ס'איז געמאכט פון, דו מעגסט עס רופן די מעטער, ס'קען נאך גלאז דעטס וואי איטס קאלד פאטענשאל, ס'קען פון גלאז קען מען מאכן אסאך אנדערע זאכן אפילו ווען ס'איז אין די קאפ איז עס נישט אינגאנצן א קאפ, מ'קען נעמען די קאפ עס צוברעכן און מאכן פון דעם א אנדערע זאך.

קאפס וואס זענען עבסטרעקט קאפס וואס זענען פארמס פון קאפס און ס'איז דא עקסטרע קאפס וואס זענען אויף די וועלט וואס זענען נאר קאפיס פון זיי און אזוי ווייטער און ער זאגט אז ס'פעלט נישט אויס מ'קען זאגן אז ס'איז דא אין איין זאך צוויי דינים דעט וואז אריסטאטלס ביגעסט חידוש דעט וואן טינג קען בי טו דינים דזשאסט סאו יו נאו דיס איז לייק וואן אוו היז ביגעסט אינסייטס רבי חיים בריסקער סטאול איט פראם הים ס'איז דא איין קאפ נישט דא צוויי קאפס א נשמה פון די קאפ און די גוף פון די קאפ סאו טו ספיק ביקאוז דערס טו טינג טו וועיס אוו טינקינג אבאוט איט. און ער גייט דיר זאגן אז למשל די צוויי זאכן, און זייער וויכטיג צו כאפן, ס'איז דא צוויי אנדערע חכמות וואס לערנען אויס די צוויי אנדערע זאכן, יו קען לערן מעטעריעל סייענס כאילו, דו קענסט לערנען ווי אזוי מען מאכט קאפס, פון מצד החומר שבו, עסט פרעגן וועלכע סארט גלאז, און פון ווי קומט די גלאז, און ווי ברענגט מען די גלאז, און וואסארא סארט, וועלכע סארט גלאז קאנעקט זיך בעסער, און וועלכע גלעזער זענען געמאכט פאר הייסע וויין און פאר קאלטע וויין און פאר ווייסע וויין, אלל אוו די טינגס אבאוט די חומר, און דו קענסט רעדן זאכן וועגן די צורה פון עס. קענסט רעדן וועגן וואס איז די בעסטע איידיע פון א גלעזל וויין, וואס איז די בעסטע וועג פון עס אויספארעמען, וואס איז די, מ'קען אפילו רעדן פון די איידיע אין א מער עבסטראקט סענס למשל פון די מעטה איווען וואס איז נישט עקזעקטלי א פארם סאו דזשאסט עקארדינג טו הים באט יו קען אימעדזשין איט דעט וועי רייט, איך קען רעדן פון וויפיל אונסעס גייט אריין, אונסעס איז נישט קיין זאך וואס עקזיסט אין די, איך קען עס מעסטן מיט נאמבערס, נאמבערס איז אויך אלסא נאט ענטיירלי קארעקט עקארדינג טו הים באט ווען יו ווען יו גאנא גיוו מי די. דאס איז צען ביי צען אינטשעס, און ממילא קומט גייט אריין אזויפיל און אזויפיל קיוביק ליטערס פון דאס, דאס רעד איך דאס איז שוין א דין וואס האט נישט האט נישט מיט די גלאז רייט, עני עניטינג דעטס דעט סייז איז גאנע האוו די סעים דין רייט, סאו יעצט רעד איך וועגן די עבסטרעקט סענס פון עס, דאס איז נאט פריסייז אקארדינג טו אריסטאטעל באט איך זאג עס נאר צו מאכן עס פשוט, און דערפאר באט איטס נאט דאזענט מין דעט דער איז סאם ווען איך רעד פון די סייז פון די קאפ אדער פון די מעט וואס איז חל אויף די קאפ רעד איך פון עפעס א עולם המעט איך רעד פון די קאפ. אדער פון עניטינג וואס גייט האבן דאס, נישט קיין חילוק. אבער די קאפ, די זאך קען מען רעדן וועגן צוויי אנדערע וועגן, די זעלבע זאך. און למשל אגעין בקיצור, איך קען רעדן פון א מענטש זאגט ער, פון אסאך אסאך אנדערע חכמים, ס'דא אויב ס'דא דיפרענט קיינד אוו חכמים, איז דער חכם אין אנדערע דיסציפלינס, און הי ביי, אגעין הי איז די וואן דעט אינווענטעד די איידיע אוו דער בינג דיפרענט דיסציפלינס, פאר אים ווייסט קיינער נישט פון אזא זאך. פארדעם איז אלעס אזוי ווי ווער ס'קען קצות ווער ס'קען לערנען קען אלעס ס'הייסט ניין קען נישט אלעס מ'דארף דא אזא חכמה מ'קען אלעס אין די בראדער סענס באט דעט דאזענט העלפ אס ווערי מאטש אויב דו ווילסט זיין א דאקטער א דאקטער איז אזא סארט מענטש א דאקטער א פיזיקעל דאקטער א פיזיסיסט וואס מיינט דעת תורה? דעת תורה מיינט וואס? נאו דעת תורה איז די פרי אריסטאטעל קאנצעפשען אוו נאלעדזש ווער דערס נאו דיסציפלינס נאט דעטס וואט איי וואז סעינג ווער ס'איז א חכם ווייסט אלעס וואטס בינג סמארט בינג סמארט איז אבאוט נאוינג עוועריטינג דעטס וואט א ווייז פערסאן איז רייט באט אריסטאטעל קעים ענד סעד יא אלעס פיין און וואויל באט נאו דעט וואן טינג דעט יו נאו וויטש איז עווריטינג, ווי קען דיווייד איט, ווי קען טינק אבאוט איט אין א האול באנטש אוו דיפרענט וועיס, ס'מיינט נישט איך רעד נישט וועגן אנדערע מציאות, ווען מ'זאגט די תורה רעדט דאך וועגן די גאנצע וועלט אמת יא, אבער מ'קען רעדן וועגן די זעלבע איין וועלט קען מען רעדן אין טויזענט וועגן, מ'קען רעדן וועגן דעם פון די פיזיקעל סענס רייט איך קען רעדן פון וואסארא פארמעט די תורה איז געמאכט, כ'קען רעדן פון די איידיעס פון, כ'קען רעדן פון, יו קען טעיק א פערסאן רייט? סאול, און איי'ם גאנע געט טו דיס, איי'ם גיווינג יו די א הקדמה, א הקדמה כללית און א הקדמה פון חומר און צורה, כ'זעה אז ס'מאכט א ריזיגע חילוק פאר אלעס, אבער איך זאג עס מורא'דיג בקיצור, דו קענסט רעדן פון דו קענסט רעדן פון א מענטש, דאס הייסט פרעגן וואס איז א מענטש, דיס איז די קוועשאן דעט עוועריוואן וואנטס טו נאו, האו דאז הי ווארק, וואט איז א פערסאן, און מענטשן ווערן זייער קאנפליקטעד, ווייל אויב מ'גייט צו די דאקטער. און אריסטאטל זאגט ממש דעם משל, זאגט ער אז ווען דו ביסט סעד מיינט עס אז דו האסט קעמיקאלס אין דיין ברעין וואס מאכן דיך סעד, ווען דו ביסט העפי מיינט עס אז דו האסט קעמיקאלס אין דיין ברעין וואס מאכן דיך העפי. און ווען דו גייסט צו דיין חבר, זאגט ער דיך ווען דו ביסט סעד איז ווייל דיין מאמע איז געשטארבן, און ווען דו ביסט העפי ווייל האסט געמאכט געלט. וועלכע איז עס? און אריסטאטל זאגט ער אז דאס איז קשיא מעיקרא ליתא, ס'איז ביידע. ס'איז ביידע. אויב דו ווילסט, ביסטו א סייקייעטריסט וואס איז נאר עוסק אין די דאס, וועסט דו קעירסטו נישט וועגן פארוואס, וועגן די סטארי דערפון. דו קעירסט וועגן די פאקט, און מ'קען אריינגיין וויאזוי די ביידע ארבעטן, ס'נישט אזוי סימפל צו זאגן אז ס'איז ביידע, דיס לידס אס אינטו פראבלעמס וואס מ'דארף סאלוון. אבער די מאוסט דזשענעראל אינזייט איז אז ס'קען זיין איין חכם וואס ער איז עוסק נאר אין די גופניות'דיגע חלק, און ער איז א גרויסע חכם, דער איז א לאט טו לערן, דער איז א האול בוק טו בי ריטן אן האו דיס טינגס ווארק, און דער קוד בי אנאדער חכם דעט אנלי ווארקס אן די, מען קען עס רופן די רוח, איים נאט גאנא טריי נאט טו יוז בעד ווארדס, ער רעדט נאר פון די מעטאפיזיקל חלק, אז סעדנעס מיינט איך בין נישט צופרידן מיט וויאזוי מיין לעבן גייט, יעצט ער זאגט אוודאי מען דארף האבן א גוף פאר דעם, מען דארף האבן קעמיקעלס, אן קעמיקעלס ארבעט עס נישט, סאו מען דארף אויספיגערן וויאזוי די ביידע ארבעטן, באט טו הים איטס ענאלעדזשעס טו די קאפ, מען דארף האבן ס'זאל זיין א קאפ, מען דארף האבן ס'זאל זיין געמאכט פון עפעס, פון גלאז אדער פון עניטינג. אנד דיס טו טינגס ניד איטש אדער, דעטס די ווערי אימפארטענט אינסייט דעט הי העז, דערפאר דיס קשיא וויטש איז לייק, וועיט, סאו איך זעה דאך אז ווען איך בין שיכור טראכט איך אנדערש, כ'האב א סימן אז מיין מחשבה איז נאר וואס איך עס, ניין, ס'איז אמת מען דארף האבן די כלים, די חומר, כדי צו טראכטן, אדער כדי צו פילן, אלסא פילינגס אר, הי סעיז הימסעלף, די טשעינדזשעס אין יור בלאד, אקעי, סאו היינט זאגט מען נישט אין דיין בלוט נאר אין דיין ברעין קעמיקעלס, נישט קיין גרויסע חילוק, מיין. מעטאפיזיקלי איז נאט א ביג חילוק, דער איז א דיפרענס אין די חכמת הרפואה איז א גרויסע חילוק, אבער פאר די חכמת הפילאזאפיע איז גאנץ א קליינע חילוק, ענד דעטס א גוד אנאדער גוד טינג טו ריעלייז די סעפערעישאן רייט, קאז א לאט אוו פיפל לייק סייקאלאדזשי אור אור סייקייעטרי אור נוראלאדזשי אור וואטעווער דיספראווד אריסטאטעלס טעארי איט דאזענט דיספראוו עניטינג, קאז ער זאגט קלאר אז איך בין אויב ער האט געשריבן א בוק וועגן נוראלאדזשי קען מען עס טאקע דיספראוון, ער האט טאקע געשריבן אזא בוק און יענע פארט איז טאקע דיספראווד לויט רוב שיטות, אבער. דאס וואס ער, די קאנסעפטס, קאנסעפטס קען מען נישט דיספראוון, קאנסעפטס און דאס אלעס רעדט זיך וועגן די מאטעריאל פארט דערפון, יעצט חוץ פון דעם, אבער ווער גייט זאגן ס'קען זיין א מענטש מיט אלע תנאים, מיט אלע קעמיקעלס וואס זאלן מאכן ברוגז און נאכאלץ נישט ברוגז, פארוואס איז ער נישט ברוגז? ווייל ס'נישט געשען גארנישט ס'זאל אים מאכן ברוגז, רייט? ווייל ער נישט, האט נישט וועם צו זיין ברוגז אויף, עס איז דא אמאל א מענטש וואס איז ברוגז אן וועם צו זיין ברוגז אויף, וויטש שאויס יו דעט די באדי פארט איז אלסאו א ריעל פארט. וואס? דעטס א פרוף דעט יו ניד א באדי באט איטס נאט באט איטס סטיל איטס וואט הי קאלס וואט יו קאל די מעטער באט איטס סטיל טרו דעט איווען דעט פערסאן איז נאט מעד אנטיל יו פיינד סאמאן זיך אויסצוגעבן אויף רייט פארדעם איז נאר פאטענטשעלי מעד רייט. און אן א באדי וואלט ער געקענט זיין ברוגז? ניין ניין סאו דאס איז זייער זייער וויכטיג אן א באדי קען מען ווייל ווייל אזוי ווי מען קען נישט אזוי ווי מען קען נישט האבן א קאפ פון די איידיע פון א קאפ אן א קאפ.

האט מיינד אין וואן לעוועל און איט וואז דיס וואז ממש מחלוקת און היז לייק לוקינג עט דעם און הי סעיז יו אר אל קאנפיוזד קאוז דער איז נאו מחלוקת דער. איינער זאגט וואס מיינט צו זיין ברוגז? זיין ברוגז מיינט אז די בלוט קאכט זיך אקעי און די בלוט נעבן די הארץ קאכט זיך אזוי פלעגט מען דעמאלס זאגן אקעי דאס מיינט זיין ברוגז א צווייטער זאגט משוגע זיין ברוגז מיינט אז ער האלט אז ער האט געטון עפעס ראנג א סערטען דעפינישען דעט מעיקס סענס איטס איים ענגרי עט פראטעסטינג אגענסט אינדזשאסטיס דאס איז א לענגווידזש דעט פיפל לייק נאוועדעיס דאס מיינט ברוגז מיינט מאכן א מחאה קעגן עפעס וואס איז אומגערעכט. רייט, דעמאלטס הייבט מען אן א גאנצע, אויב ס'איז נישט, אויב ס'איז יא גערעכט איז ער נישט ברוגז, און אזוי ווייטער, יא. יעצט, די פאקט איז אז די ביידע זאכן דארפן איינער די צווייטע. און דו פרעגסט צי מען קען זיין ברוגז נאר ווייל איינער איז נישט געטון עפעס, מ'האט געטון עפעס אומגערעכט? ניין, מ'קען נישט. באט נאט וואט יו קוד בי איז סאמטינג עלס דעט וואלד בי טאטעלי אנאלעדזשעס טו בי ברוגז. דו קענסט האלטן אז ער איז נישט גערעכט באט דאס הייסט נישט ברוגז. דאס איז נישט כעס. ווען די ספרים רעדן קעגן כעס מיינט עס נישט דאס. איך האלט עפעס נישט גערעכט, איך קען, און ער זאגט די ווארהייט אמאל. מאכט זיך אז דאס איז א ראיה און איטס ביוטיפול טרוט. אמאל מאכט זיך אז א מענטש האט זיך גוט אויסגעשלאפן און געהאט א בעט און און זיך געגעסן גענוג און אזוי ווייטער און יענער האט נאך אלץ געטון די זעלבע יענער האט נאך אלץ די זעלבע און ער ווערט נישט ברוגז. און פונקט פארקערט ס'דא איינער וואס פונקט האט ער נישט געהאט זיין קאווע אינדערפרי יענער האט געטון אסאך קלענערע עוולה און ער איז שוין ברוגז. דו זעסט אז אן די בלוט ווערט מען נישט ברוגז. אף קאורס, דיס טינגס קאנעקט טאלק טו איטש אדער. אביסל בלוט מיט אסאך עוולה, אדער אביסל עוולה מיט אסאך בלוט, זיי ביידע זענען פונקט אזוי גוט. דער חומר איז די פיזיקל און די צורה איז די מעטאפיזיקל?
יא, יא, באט דיס, וואטס אימפארטענט איז אז דיז אר דזשאסט טו וועיס טו טאלק אבאוט די סעים טינג.

ווי קען די, מען קען מאכן בעסער די דעפינישן איך גיי נישט יעצט אריין, ס'שטארבט. ס'אזוי מאכט אזויפיל סענס צו רעדן וועגן די מענטש זיין ברוגז לאזן לוויי ווי ס'מאכט סענס צו רעדן וועגן די קאפ וואס איז נעבעך צובראכן. ס'איז נישטא קיין קאפ וואס איז צובראכן, ס'איז צובראכן אין שטיקלעך גלאז וואס פלעגן זיין א קאפ. רייט? באט דער איז נאו קאפ דעטס מעד. דאס דאזנט עקזיסט. איט דזשאסט סטאפט עקזיסטינג. פיניש. עקזעקטלי. ס'איז דא שטיקלעך, זיי פלעגן זיין א קאפ, ענד דעטס אינטרעסטינג. ס'איז אינטרעסטינג פאקט אבאוט דעם. אין אדער ווארדס דעי העוו די פאטענשעל טו בי א קאפ אר נאט טו בי א קאפ. דעטס אינטרעסטינג פאר פיזיקעל סייענס. באט איטס נאט אינטרעסטינג פאר מעד, איט דאזנט. די קאפ סטאפט עקזיסטינג, טאטעלי סטאפט עקזיסטינג, און אגעין אין מיין מיינד, מעיבי איטס סטיל, אין מיין מעמארי עקזיסט עס נאך, אקעי, סאו דארף מען פארשטיין וויאזוי מיין מעמארי ארבעט, האו דע, באט דעטס נאט אין די ריעליטי, אוטסייד אוו מיי מעמארי איט דאזענט עקזיסט, און אגב איך וואלט זיכער געזאגט אויב. איין מינוט, מען קומט אן באלד צו די יומען בינג, איך זאג דיך די קאנצעפט, די קאנצעפט איז אז מען קען רעדן וועגן די זעלבע זאך אין צוויי וועגן, און עס זאל נישט זיין עכט צוויי זאכן, דאס איז די זייער וויכטיגע זאך. מען קען נישט קיינמאל האבן די איין דין פון שבת אן די אנדערע דין פון שבת וואס בריסקער רב האט געזאגט אקעי, ס'איז נישט דא קיין שבת וואס האט נאר כבוד און נישט מלאכה וואטעווער איט וואס, ס'איז נישט דא, שבת זעט אזוי, אין מיין אין מחשבה אין מיין קאפ קען מען עס צעטיילן, איך קען דיר מסביר זיין אז די דין קומט ארויס פון יענץ, די עספעקט קומט ארויס פון יענץ און אזוי ווייטער, מען קען מאכן אסאך חילוקים, באט אין ריעליטי קען מען עס נישט צעטיילן, אקעי, יעצט ביקאוז יו אנדערסטענד טינגס לייק דיס,

סאו אלע מיני מאדנע זאכן הייבט מען אן צו טראכטן וועגן דעם ביקאוז אוו דעס, און איך זאג אז ענק טאנצן אסאך צו שנעל און דארף מען נעמען אסאך פריער, סאו ס'דא די זאך וואס הייסט מענטש, ער איז סיי ה גוף, רייט, ער איז געמאכט פון פלייש און בלוט און ביינער און אזוי ווייטער, און סיי טוט עפעס, רייט, רייט, ער איז עפעס, ער איז לעבעדיג, סאמטינג ביסיידס, אזוי ווי מסביר געווען באריכות, איז אלייוו, וויטש איז קענט בי עקספלעינד אין טערמס אוו די באדי, עטליסט אקארדינג טו הים. און מיסטער רעדאקשעניסט מעיבי קוד באט הי דאזענט טינק סאו. זאגט ער, זייער פיינע ווארט, איך האב שוין א מהלך פאר די אלע סארט זאכן, ס'האט זיך באמת די קשיא האט זיך שווער געווארן ביי א מענטש, ספעשעלי, ס'איז בעצם די זעלבע קשיא וואס איז שווער ביי א קאפ וואס איז אויך א קאפ און אויך גלאז, ס'איז די זעלבע קשיא אקארדינג טו הים, און די זעלבע תירוץ וועל איך דיר זאגן, ס'נישט דא קיין פארעמס פון קלאפס פון קאפס, ס'איז דא איין זאך וואס מ'קען טראכטן וועגן דעם אין צוויי וועגן, ס'איז דא א מענטש, מ'קען טראכטן וועגן דעם מצד הגוף, און מ'קען טראכטן וועגן דעם מצד ה מצד הצורה, יעצט. וואס געשעט ווען א מענטש שטארבט? די זעלבע זאך וואס געשעט ווען א קאפ צוברעכט זיך, ס'ווערט אויס מענטש, דער איז נאו מאר מענטש, עקזעקטלי, דאזענט מעיק סענס טו טאלק אבאוט עניטינג, דאזענט מעיק סענס טו טאלק אבאוט עניטינג בינג עיבל טו עקזיסט אן איטס אן, די גוף קען, ביי די וועי, די גוף קען אויך נישט עקזיסטן אן די נשמה, יו העוו טו אנדערסטענד דיס, נישט אז ס'דא א גוף און ס'גייט אוועק די נשמה. גוף אין די סענס אוו די די יומען גוף די וואס איז ארבעט אזוי אזוי ווי ס'איז, ס'ווערט שטיקלעך פון א גוף ס'איז געווען א גוף די שטיקלעך וואס בלייבט נאך א מענטש שטארבט ס'איז שטיקלעך פון א מענטש נישט קיין מענטש ווייל א מענטש איז ביידע רייט? איטס דזשאסט בראוקען ענד פינישד איטס גאן איטס געגאנגען סאו גייט יעצט ווי גייט עס וואטעווער די מעטער גייט צוריק צו ווי ס'איז געקומען פון אזוי ווי אלעס אנדערש ס'ווערט מ'קען מאכן פון אים נאך א מענטש אפשר סאם האו נאך נאך מ'גראבט מ'גראבט עס און ס'וואקסט אבער דאס איז די בעיסיק הבנה וואס ער האט. דאס איז די סאול, דאס איז די דעפינישן פון די ווארט סאול, איי מין, אקארדינג טו אים דעפינישן פון די ווארט סאול, פון די ווארט נשמה איז אלעמאל די צורה פון א זאך, עקזעקטלי, איטס דזשאסט א וועי אוו טאלקינג אבאוט איט, איטס דזשאסט א וועי אוו טאלקינג אבאוט איט, דעטס ווערי קלער טו אים, אקעי, און דערפאר, און איך וויל זאגן, איך מאך א הקדמה, און דערפאר הייבט ער אן, זאגט ער, מען דארף יעצט, אקעי, דארף מען. אנהייבן צו טראכטן אסאך נידריגער ווי ענק האבן אנגעהויבן טראכטן, ענק האבן פאר סאם ריזען, נישט פאר סאם ריזען, וויבאלד ענק האבן אנגעהויבן טראכטן אין ענקער וועג, האבן ענק נאר גערעדט פון נשמות פון מענטשן, ווערי אינטרעסטינגלי, ענק, ניין, אפילו ווען ענק האבן גערעדט, פארשטאנען אז אפשר א חיה האט א נשמה, האבן ענק געטראכט אז ס'איז א מענטשליכע נשמה, אזוי ווי פלעטו האט געזאגט אז נשמות פון חיות איז בעצם גלגולים פון מענטשן, רייט? קאז יו אנלי העוו א קאנצעפט אוו א נשמה וויטש איז דיס סעפערעט טינג, ס'איז א מענטשליכע נשמה, אה, ס'איז ווי ס'גייט אמאל אריין אין א מוריטשקע פאר א עונש, ווייל יענער מענטש האט זיך געפירט מער, צופיל ווי א מוריטשקע ווען ער האט געלעבט, דאס איז פלעטו. האט, איז ער געווארן א מוריטשקע. אריז"ל אויך, אבער עס איז אין פלעטו שוין. אקעי. ענד. ניין, אריז"ל זאגט נישט אז מען פירט זיך א מוריטשקע, א מוריטשקע איז אביסל מער קאמפליקעיטעד. אבער על כל פנים, אפשר יא, כ'ווייס נישט. על כל פנים, ניין, וואס איך גיב ארויס דא איז, ענק טראכטן נאר פון מענטשליכע נשמות, וואס איז די אנדערע זאך וואס איז א מענטש, און די גוף איז סאמהאו א וועג וויאזוי ער ארבעט, און אזוי, אדער עפעס א פארט פון אים, אדער עפעס א עקסידענט. זאך וואס ער מאכט לעבעדיג אבער אז איך טראכט אז נשמה מיינט לייף און לייף איז א וועי אוו טאלקינג איז א קיינד אוו פארם איז א סערטען קיינד אוו פארם ביי די וועי נישט די זעלבע עקזעקט זאך ווי א פארם פון א קאפ ווייל ס'דא עפעס א חילוק א קאפ האט נישט קיין נשמה לעטס בי קלעיר האט א צורה אבער אונז רופן עס נישט קיין נשמה פארוואס ווייל ס'איז נישט לעבעדיג רייט סאו יעצט דארף מען זיין סאו מילא קומט אריסטו אויף מיט די ריזיגע חידוש וויטש יו העוו אלל הערד אוו באט וואס היז חידוש דעט וויטש איז דעט ווי העוו טו דיווייד ווי העוו טו סטארט אלל די וועי עט די באטעם אוו די לייף קינגדאם אוו די קיינדס אוו לייף סאו ווי העוו וואט ווי קאל דומם מכונה דומם וואס פון דומם דיס איז אלל אינווענטעד ביי אריסטאטעל דיז חלקים וואס נישט לעבעדיגע זאכן ס'דארף האבן א צורה רייט אבער נישט קיין נשמה ווייל נשמה איז דזשאסט א וועי אוו סעיאינג א ליווינג פארם וויטש איז סלייטלי מאר קאמפלעקס אר א דיפרענט קיינד אוו פארם רייט.
סאו די פאר טינגס אר וועי אולדער דען אריסטאטעל? נאו, דומם צומח חי מדבר וואר אינווענטעד ביי הים אין די אנימא.

וואס מיינט אז זיי זענען אליוו? אה, איך גיי נישט. קיצור, סא אז זיי האבן א. זיי רוקן זיך, אקעי? זיי וואקסן. פלענטס וואקסן, זיי עסן און וואקסן. דעי טעיק אין סאמטינג און דעי מעיק דעמסעלף אוט אוו דעט. און אין א סערטען וועי, רייט? ווערי אימפארטענט. יו קענט, הי סעיז ווערי, זייער שיין, ער דינגט זיך מיט איינער אנדערש האט געזאגט אז דאס איז נאר אזויווי גראוויטי. למשל, זיי האבן געהאט נישט גראוויטי, זיי האבן געהאט א הנחה אז. מעטער, רייט? ס'איז דא חילוק, ס'איז דא פייער, הייסע זאכן וואס פליען ארויף, קאלטע זאכן וואס פאלן אראפ. סאו לאמיר מסביר זיין אז אז פלענטס זענען אזעלכע זאכן וואס האבן אביסל מער פייער אין זיך, ממילא וואקסן זיי ארויף. און ער האט געזאגט וואס הייסט ס'וואקסט נישט נאר ארויף? ס'נישט אמת. ס'וואקסט אין אלע וועגן. און ס'וואקסט אין א ספעסיפיק וועג. ער וואקסט נישט סתם ארויף ביז ביז ביז אין הימל. א יעדע יעדע בוים האט זיך זיין וועג וויאזוי ער וואקסט, און נישט נאר דעם, נאך אסאך אזעלכע איידיעס, באט בעסיקלי דעט איטס נאט טרו דעט יו קענט דיסקרייב איט טו מעטער, דעטס וואט איים טרייענג טו געט עט, ס'איז נישט אז די סארט מעטער וואקסט ארויף ווייל ס'איז פייער וואס וואקסט ארויף, ניין, עקזעקטלי, ווייל ס'איז אסאך מער קאמפליצירט פון דעם, ס'טוט, און ס'איז נישט נאר און ס'גייט נישט אויף אייביג, ס'האט א געוויסע מהלך ווי ס'גייט, די מהלך, דעטס וואט ווי קאל נפש ה.

זיי האבן א פרינסיפעל אוו מאוומענט וויטש איז אינטערנעל טו דעם, רייט? איז אויך זייער אנדערש א פלענט פון א מאשין, א מאשין קען גארנישט טון פון זיך אליינס, וואס מיינט קען גארנישט טון פון זיך אליינס? נאכדעם וואס איך פראגרעם עס קען עס עפעס טון, אבער מצד עצמו טוט ער גארנישט, אקעי? משא"כ א פלענט דארף נישט קיינער זאל, קיינער גארנישט שטופט עס, עטליעסט אנטיל יו העוו א גאד דעט מעיבי טורנס אוט טו בי די פראגרעמער אוו די פלענט, באט ער הייבט אן פון, הייבט אן פון אונטן, הייבט נישט אן פון סטארט, ממילא א פלענט האט שוין עפעס א, עפעס א מהלך, עפעס א פראגרעם וואס איז איינגעפראגרעמט אין אים, און דאס איז נפש ה.

פלענטס. אבער זיי טוען נאך א זאך, אז זיי זענען נישט סטאק אויף איין פלאץ אין די ערד, זיי קענען זיך ארומרוקן. פארוואס רוקן זיי זיך ארום ביי די וועי? כדי צו טון וואס פלענטס טוען. אין די ענד דעי דו מאר אר לעס די סעים טינג, כדי צו ארייננעמען עפעס און ארויסנעמען עפעס און ווערן און וואקסן. באט דעי דו איט אין א מאר קאמפלעקס וועי, וויטש מיענס דעי ניד טו העוו, וועל דעי ניד טו העוו סאם סענסעס, עט ליעסט מאר סענסעס דען פלענטס העוו, מען דארף וויסן וואו צו גיין. דאס דארף שוין עפעס א סארט שכל אדער אפילו וואטעווער איט איז, סענסעס אדער אימעדזשינעישן, וואטעווער פעשענס, סאם קיינד אוו רצון דארף ער שוין האבן, און ער דארף קענען, דארף האבן פיס, ער דארף זיך קענען רוקן. סאו דאס איז א אנדערע סארט, איטס א דיפרענט לעוועל אוו לייף, דיס איז ווערי אימפארטענט טו הים, איטס נאט סתם א דיפרענט קיינד אוו, דיפרענט פארט אוו די סעים קיינד אוו טינג, איטס א דיפרענט קיינד אוו לייף, הי העז דיפרענט קיינד אוו סאול. יעצט אויך איז זייער וויכטיג. אז די וואס ער רופט סארט נ, יעצט לאמיר טראכטן, דאס ווייל אונז רעדן וועגן סארט נשמות, כ'וויל נאר מאכן די זאך קלאר, די די די אונז האבן גערעדט אז מ'קען רעדן פון זאכן וואס זענען ווען כ'קען נאר מאכן א חילוק אין מיין קאפ, ס'דא זאכן וואס זיי קענען אויך עקזיסטירן פאר זיך, יעצט די צוויי סארט נשמות וואס מ'רעדט, צוויי סארט נפשות וואס אונז רעדן וועגן, א פלענט נפש און א ענימעל נפש, איז דיס אנלי א דיסטינקשאן איים מעיקינג אין מיי מיינד? נאו! וואו האו דו איי נאו? ביקאוז דער'ס פלענטס. פלענטס העוו אנלי וואן אוו דעם און נאט די אדער וואן, רייט? סאו ס'קען עכט זיין א נפש הצומחת אן א נפש הבהמית. אין די בהמה דער איז באות אוו דעם. אן פאסיבלי אין די בהמה נאו וויר געטינג טו א אינטערעסטינג חקירה אין די בהמה דער'ס רילי טו אר נאט. באט אין אין סאם סענס עט ליסט הי יוזשעלי טינקס אוו איט אריסטאטעל יוזשעלי און די רמב"ם דינגט זיך. באט אריסטאטעל טראכט פון דעם למשל אז אין א בהמה א בהמה איז א פלענט פלאס נאך א נשמה. סאו ס'דא צוויי נשמות קעלי. אין א בהמה. וואט אבאוט די אינטעלידזשענס אוו ען ענימעל? עקזעקטלי, די אינטעלידזשענס אויף ווי זיך צו רוקן, א סערטען אינטעלידזשענס איז נאט די קארעקט ווארד, איך גיי נישט אריין אין דאס. אלעס איז זייער סימפליסטיק, ווייל אונז טראכטן אלף בית לב. אלעס איז זייער סימפליסטיק. יא, מען קען. אגעין, די פעקט דעט הי מאווס איז וואט הי טינקס, איז וואט הי טינקס בעקטעריע דא קענט מאוו, עקארדינג טו הים. און אויך האט ער נישט געוויסט פון בעקטעריע, סאו איר פרעגט צופיל קשיות. בעקטעריע איז בעיסד, און עניוועיס. אגעין, מ'קען, מ'קען, אגעין, אגעין, מ'דארף, מ'קען נישט, דיס איז, באט דיס איז אלל דיטעילס, איך קעיר, איך קעיר נישט, הי העז קאנסעפטס, היז קריעטינג קאנסעפטס, דיס איז ווערי סימפליסטיק, לאמיך דאך נאר זאגן, נאר פון די פשט, דיס איז סימפליסטיק קאוז היז אינווענטינג די קאנסעפטס דעט יו אר טינקינג אין, אקעי, היז נאט טרייענג טו עפליי די קאנסעפטס און דיס פיפל, א לאט אוו פיפל איווען ווערי לאנג טיים עגאו אלרעדי סעד, וועל יו סעד דיס עבאוט דיס קיינד אוו פלענט און איט סיעמס טו בי פארקערט, דאס אלץ קען זיין און נישט געוואוסט פון בעקטעריע, סאו וואס ווילסטו פון אים?
אבער פאר.

וואס מיינט וועלכע סענס איז ער העכער? טו הים איז אנלי העכער אין די סענס, העכער איז א לאדזשיקל טינג אלוועיס טו הים. ער דארף אים און ער דארף נישט אים. אין סערטען סענס היז מאר בעיסיק, רייט? די יעדע איינע, יעדע לעבעדיגע זאך דארף זיין א א גראז, אבער נישט יעדע לעבעדיגע זאך דארף זיין א א חי, א בהמה, רייט? ממילא בהמות זענען סיי גראז און בהמות, סאו זיי זענען דאבל. כולל די זעלבע זאך, אזוי ווי א משל מיט דיין.

פרינציפעל אוו ארגענעזעישאן אוו חיות אוו פרינציפעל אוו מאוומענט וואטעווער איט איז, פון אלע געלעבעדיגע זאכן וואס איז טאטעלי קאטעגאריקלי אנדערש פון פון פון קאפס אדער פון דומם. און די זעלבע זאך צווישן א צומח און א און א חי איז דא עפעס וואס איז קאטעגארישלי אנדערש. ס'איז דא אסאך סארטן חיות, און ער ווייסט אויך אז ס'איז דא צען טויזנט סארט חיות און צען טויזנט סארטן אלע חלקים, אבער די אלע זענען.
ביי אים. סאו אנלי מאוומענט, לעטס סעי א קאר וואלט בי קאנסידערט א. אגעין א קאר איז א מעקעניק נאו, קאוז א קאר דאזענט מאוו ביי איטסעלף, א קאר איז וואס קריעטעד וואס קריעטעד סאו דאזענט מעיק עני דיפערענס עז פאר עז איי קען טעל, א קאר א קאר און די אלע זאכן, און די אנדערע האט גערעדט פון האט פארשטאנען די חילוק פון פון געמאכט און כ'וועל דיך זאגן פארוואס, כ'האב שוין געזאגט כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל, ווען מ'באגראבט א קאר וואקסן נישט ארויס אנדערע קארס, ווען מ'באגראבט א בוים וואקסן ארויף אנדערע בוים, נישט נאר דעם ווען מ'באגראבט א טיש וואקסט ארויס א בוים, וויטש שאוס דעט איטס.

עני מאר דער סאטש א טינג עז א בראקען קאפ, דער איז בראקען פיסעס אוו גלעס דעט יוזט טו בי א קאפ, דאס איז זיין וועג פון טראכטן. עקזעקטלי. יא יא איך ווייס, די אלע זאכן האב איך שוין געזאגט אקעי, ער איז געווען ביי די פריערדיגע שיעור, ער איז נישט געווען, ס'נאר דא איינער, קיינער איז נישט געווען, די אלע זאכן האבן מיר שוין געזאגט אפישעלי, אקעי, די זעלבע זאך, דאס איז א דיפרענט קיינד אוו לייף, דעטס וויי ס'איז א דיפרענט קיינד אוו סאול, אנדערסטענד, דען ווי גאו אפ טו א יומען ביאינג און ווי סטארט טינקינג וואט קיינד אוו טינגס הי דאז.

עס קען איבערלעבן זיין גוף רייט? איז סעפערעבל אין אדער ווארדס אקארדינג טו אים, אין אדער ווארדס יו קאוד מ'קען עס צוטיילן, מ'קען נעמען ארויס נעמען די נשמה פון א גוף נישט נאר נעמען א מחשבה וואס דאס טו איך אויך יעצט, טראכטן וועגן א מענטש מצד זיין בלוט וואס מאכט אים ברוגז אדער מצד די מעשה וואס מאכט אים ברוגז, כ'קען אויך עכט ארויס נעמען די נשמה פון א מענטש און וואטעווער ווי קאוד דו וויט איט דעטס אנאדער דיסקאשען באט עטליסט ווי קאוד סעפערעיט איט רייט? סעפערעיט מיענס דער קאוד בי א סאול אוו א פערסאן וויטאוט א באדי אוו א פערסאן. האו? סאו אקארדינג טו, ער דארף נישט, יעצט זאגט ער לויט מיין סיסטעם, יא יא, דאס איז, דאס פארציילט ער, דאס נישט פון ער, דארף נישט ער צו פארציילן, דאס אסאך מענטשן האבן דאס געזאגט, יעצט זאגט ער אויב די, דאס איז א שאלה, דיס איז וואן אוו היס קוועשאנס דעט היז עסקינג, היז נאט ענסערינג, באט ער זאגט איך גיי דיך זאגן ווי איך גיי פרעגן די שאלה אין מיין סיסטעם, לויט מיך די שאלה איז חל נאר אזוי, איך האב יעצט מסביר געווען אז די אלע זאכן וואס אונז האבן יעצט גערעדט מענטשן און פילינגס און וואקסן און און און אזוי ווייטער זיי. מאכן נאר סענס, ס'קען נאר עקזיסטירן מיט צוזאמען מיט א מעטער וואס מאכט זיי ארבעטן. אויב דו העסט טרעפן, אויב דו העסט טרעפן עפעס א זאך וואס א מענטש טוט, בעיסיקלי עפעס א זאך וואס א מענטש איז, קויז וואס ער טוט קומט ארויס פון וואס ער איז, אדער עפעס א זאך, לאמיר רעדן פון וואס ער טוט, עפעס א זאך וואס א מענטש טוט וואס דארף נישט, וואס קען ארבעטן אן א שטיקל גוף, אן קיין שום בלוט, אן קיין שום פלייש, אן קיין שום גארנישט, דעמאלטס על איך מודה זיין מיט דיר אז די שטיקל איז עקסטער, די שטיקל

אין אנדערע ווערטער, דו ווילסט וויסן צו א מענטש, סאו קודם כל דאס וואס א מענטש, דאס איז זייער קלאר צו זען, דאס אז א מענטש דארף וואקסן, דאס אז א מענטש קען עסן און דאס איז א סערטען נשמה, ווייל טויטע זאכן קענען נישט עסן, דאס אז א מענטש קען פילן, דאס אז א מענטש קען אפילו אימעדזשינען, דאס העז טו בי ווערי קלער, אין אנדערע ווערטער פלענען און פלאנען וועגן די פיוטשער, האבן חלומות, די אלע זאכן טוהן בהמות אויך, און די זאכן דארפן אבוויעסלי א גוף, א סערטען קיינד אוו פלענינג, די אלע זאכן דארפן דארפן א.

שטארבט. אויב דו וועסט טרעפן א שטיקל מ. א שטיקל זאך וואס א מענטש. נישט א שטיקל זאך, א זאך וואס א מענטש טוט, וואס דאס נוצט נישט קיין כלי, דא האסטו די לענגוויטש דא, דאס נוצט נישט קיין שטיקל פארם, ס'דארף נישט, דעמאלס דער איז יור סאול דעט סורווייווס דעט. און וואס איז די איינציגסטע, וואס איז די קאנדידאט פאר די זאך? די קאנדידאט פאר דאס איז, אקארדינג טו הים, thought.

עווריוואן נאוס דיס פארעווער, עווריוואן נאוס ווען יור סליפינג יו דאנט טינק אידער, רייט? עווריוואן נאוס ווען יור דראנק, ביסיידס פאר נאט העווינג וויערד פילינגס, יו אלסא דאנט העוו טאטס, רייט? סאו די חידוש וואס דו זאגסט מיך, די חידוש וואס דו זאגסט מיך אז א מענטש דארף סאם האו יא האבן א גוף צו טראכטן, האט מען געוואוסט פאר אייביג, אקעי? סאו אלא מאי, די אלע מענטשן וואס האבן געזאגט דאס, האבן נישט געמאכט די מיסטעיק, און דערפאר צי ס'איז מיט א עמער, איין מינוט, איך זאג נישט וואס, איך זאג נישט וואס ער זאגט, איך זאג נאר וואס ער זאגט ווי ס'קען באלאנגען, און איך גיי עס נישט אויך נישט היינט זאגן.

פיזיקעל טינגס. אקארדינג טו הים עט ליסט. סאו איף יור פלעטא יו טינק אוו ביוטי לייק דעט אלסא. סאו דיס איז דיס איז א קאמפליקעיטעד טינג. פילינגס? פילינגס דארפסטו שלאגן גאנצע צייט. ניין אף קאורס איט דאז. איי דזשאסט עקספלעינד יו ערליער. ווייל דאס וואס איך האלט אז יענער איז א רשע מרושע. דאס איז נישט כעס. דאס איז א מחשבה.
און א ביוטיפול קאפ. ביוטי.
אזוי ווי כ'האב מסביר געווען פריער. די הגדרה פון פילינג איז א זאך וואס דארף א גוף. די הגדרה פון thought. עגעין יו קאלד קלעים דעט איט איז איטס נאט דאס איז נישט סימפל איין מינוט איך וויל איך וויל ענק זאגן זייער קלאר איך בין נישט געקומען היינט צו פרואוון דאס אדער אפילו עס צו מסביר זיין און דאס זאל זיין זייער קלאר חברה חברה איך בין נישט געקומען היינט צו מסביר זיין פאר ענק אז ס'מאכט סענס אז טאט דארף נישט קיין גוף איך בין אויך געקומען צו ענק מסביר זיין ווי אזוי מ'קומט אן וויאזוי אריסטו איז אנגעקומען צו די איידיע אז די שאלה צי א נשמה סורווייווט דעט איז די זעלבע זאך ווי די שאלה צי ס'איז דא א זאך וואס א מענטש טוט, אין אנדערע ווערטער צי א מענטש טראכט אן א ברעין. דאס איז דזשאסט אקעי איי עם נאט איך האב דיר יעצט איך האב דיר יעצט געזאגט יו העוו טו בי עיבל טו פאוקעס קאז אויב יו קענט פאוקעס דען ווי קענט דו עניטינג דאס האט אריסטו געזאגט. איך בין נישט געקומען אהער צו ענק מסביר זיין וועלכע וועג ס'איז, און אריסטו אליינס איז געווען זייער אומקלאר וועגן דעם, און וועגן דיס קוועשאן סטארטס עי טאוזענד יערס אוו פילאזאפי טו טריי טו פיגור אוט וואט איווען די רבי האט געזאגט און אויב ס'קען מאכן עני סענס. דאס דארף זיין זייער קלאר, סאו איך גיי עס נישט מסביר זיין היינט ביינאכט, איין מינוט איך זאג נישט גארנישט וועגן דאס אפילו.

עטערנעל קיינד אוו מעטער, סעיד אין אלל קיינדס אוו וועיס דיס, ענד פיפל האוו סעיד אין עווערי וועי דעט יו קען אימעדזשין סאמאן האס אלרעדי סעיד איט, דען דאס איז וואס אונז גייען רעדן וועגן, אדער דאס וואס די חכמים האבן גערעדט וועגן די צדיק פריערדיגע צדיקים ווען זיי האבן גערעדט וועגן א נשמה וואס סורווייווט די באדי, דעט איז אלל איי סעיד, איף, איי דזשאסט סעיד א קאנדישאנעל סטעיטמענט, איך האב נאר געזאגט ווי מען גייט זוכן די נשמה, איך האב נאר געמאלדן, דיס איז מאוסט אוו וואט אריסטאטעל דאז איז דיס.

עס איז דא אסאך, איטס נאט קרעיזי, נאט אנלי דיס, איטס טאטלי נאט קרעיזי, באט איים נאט, איים נאט איווען, איי דידענט איווען קאם הער טו סעי וויי איטס נאט קרעיזי, איי דאנט טינק איטס קרעיזי, איי טינק איף יו'ל טינק פאר פייוו סעקאנדס יו'ל סי דעט א טאט איז ווערי דיפרענט פרום עווריטינג עלס, ענד איט דאזענט סיעם טו ניד א באדי, איט דאזענט סיעם טו ניד, איט נידס א באדי אין סאם וועי, באט נאט פאר וואט איט איז. טראכט וועגן, ניין ניין, טראכט, איך וויל דיך עפעס זאגן, וויפיל מינוט האסטו געטראכט וועגן דעם אין דיין לעבן, טראכט וועגן דעם פאר צען מינוט, נאכדעם קומסטו צוריק, וואלט איך נישט געקומען, ניין ניין.

thought needs less matter for what it is, אקעי? און דאס איז א ווערי בעיסיק thought, דאס איז א' בית, סאו דאס איז נישט, עגעין, איט מייט בי ראנג, מייט בי טאטעלי קאנפיוזד, ס'קען אלעס זיין, איך וויל נאר זאגן, אז איך בין נאר מסביר אז ס'מאכט אסאך סענס, נישט משוגע, אזוי ווי איך זאג א גאנצע צייט, פארוואס? ווייל צו האבן א פילינג, א פילינג מיינט איך בין ברוגז אויף דיך, און איך בין ברוגז אויף דיך מיינט מיין בלוט בוילט, און אויכעט איך בין ברוגז אויף דיך, בויט אוו דיס אינגרידיענטס אר נידעד טו האוו א פילינג, ענד א thought דאזענט מין מיי ברעין, איטס נאט פארט אוו דעפענישן אוו א thought דעט מיי ברעין איז העווינג וועיווס, איטס דזשאסט נאט.

עד כאן, דעטס אלל איי סעד, דאס איז אלץ געווען א הקדמה צו מסביר זיין, דאס איז ריעלי וואט איי וואנטעד טו סעי אבאוט רמב"ם, לייק עס איז, דאס איז אלץ געווען א הקדמה צו מסביר זיין אז מידות טובות דאזענט גיוו יו גן עדן אקארדינג טו די רמב"ם. אה, איך פארשטיי נישט אויף וואס. וואס אז? ווען ס'גייט אריין די קאטעגארי פון. אז מידות טובות גיבן נישט גן עדן. עקזעקטלי, מ'גייט נישט אין גן עדן פאר גוטע מידות. ווייל דארפסט האבן א גוטע גוף אויך. וואס? פארוואס? פארדעם איז נוח געגאנגען אין די תיבה.

אקעי איי האוו טו עקספלעין וואט וואט וואט גודנעס איז רייט וואט איט מינס טו בי א גוד פערסאן באט עקטשועלי יע טו מין טו בי א גוד פערסאן מינס טו בי א קאמפליט פערסאן אקעי דעט ווי אלרעדי עקספלעינד דיס לייק א האנדרעט טיימס אין דיס קלעס אקעי און דערפאר זייער אנדערש דיס עגעין זייער אנדערש פון וואס אונז האבן געזאגט פריער אז מיט מצוות גייט מען לעולם הבא אדער עפעס אזוי עווריטינג מ'דארף מיין לייט. עווריטינג יו האוו טו פוט די באקס די עלעקטראנישע זאך יא, דאס איז די מהלך קודם לעשן דאס אויס. וואס האב איך געוואלט זאגן? נאו די אימפארטענט טינג היער איז לעטס לעטס בי ווערי ווערי סימפל. דער איז בעטער ענד ווארס וועיס אוו ביאינג אלייוו אין אלל לעוועלס אוו לייף. דאס איז וואס איך בין דיך יעצט מחדש אקעי. און פאר סאם ריזען פרומע אידן נישט פרומע אידן זענען משוגע, זיי זענען עפעס אזוי אזוי משוכנע און דער נאט, דער דזשאסט לייאינג טו דעמסעלווס, אז ס'נישט קיין חילוק, ס'נישט ס'פעלט נישט אויס צו האבן א גוטע לעבן אויף דער וועלט, ס'פעלט נישט אויס צו זיין געזונט, ס'פעלט נישט אויס צו האבן קינדער, ס'פעלט נישט אויס צו האבן כבוד, ס'פעלט נישט אויס צו האבן צו זיין צו האבן צו זיין געזונט בנפש, ס'פעלט נאר אויס צו גיין, דעטס די אנלי מאטיוועישן א פערסאן קוד העוו, פאר ריעל, לייק אקארדינג טו רעלידזשען, און דאס איז סטופיד, די אנלי טינג דעט קאונטס, וואס הנכון העולם הבא, רייט? און דערפאר דעי טינק, און איי דאנט נאו וויי דעי טינק דיס, דעט איף איי וואנט טו קאווינס יו, איף איי וואנט טו סעי שלש סעודות דרשה, יעצט זאג איך נישט שלש סעודות דרשות, איף איי וואנט טו סעי א דרשה ביי שרשנא רבותי, מען זאל אויפהערן צו רודף'ן איינער די צווייטע, אקעי? הי העז טו קאם, און דעמאלטס וועט מען נישט גיין אין גיהנום. אקעי, און דיס איז ווערי וויערד. איטס מעטאפיזיקלי ווירד, איט מייט בי גוד מאטיוועישן ביקאז סאם פיפל פערסאן האט נישט מורא פון עפעס א עונש, איך ווייס נישט, האט נישט מורא פון עפעס אנדערש, באט די מחשבה דערפון איז זייער מאדנע, ווייל וואס איז שלעכט צו זאגן א דרשה, רבותי ענק ווילן האבן א גוטע לעבן, יא ענק ווילן, רייט? ס'איז נישט געשמאק צו זיך שלאגן מיט די ווייב א גאנצע צייט, ס'איז נישט געשמאק, טריי איט אוט יו וויל סי. איטס נאט געשמאק. בּסיידס פאר נאט בּיאינג פּאליטיקלי גוד, איטס נאט גוד פאר די סאסייעטי. ס'איז נישט אפילו גוט פאר דיך, אקעי? ס'איז בּעסער צו זיין שיין צו די ווייב. מ'דארף נישט קיין שום גן עדן, בּיי דע וועי דיס עוועריוואן נאוס, דעטס וויי עניוואן דעט טאלקס אבּאוט שלום בית סאמאטש, ביקאז איטס מאר-אר-לעס די שכר ועונש איז גאנץ אימידיעט, יא? מ'דארף נישט גלייבּן אין קיין סך עולם הבּא פאר דעס. און מער ברייטער, ס'איז נישט גוט צו גנב'ען. ווייסט פארוואס ס'איז נישט גוט? ווייל נאכדעם וועט מען גנב'ען פון דיר. דעטס איווען א איגאאיסטיק וועי אוו סעיאינג איט. ס'איז נישט גוט פאר די, פאר אונז, פאר די, צו לעבּן אין א גנב'דיגע וועלט. איטס נאט א גוד ווארלד טו ליוו אין, יא נאו, סאם, נאט ווערי קאמפּליקעיטעד.

ווען דו פרעגסט מיך וועלכע וויץ האבן שלום בית מדארף, שלום בית איז נאט אן עטערנעל טינג לכל הדעות, און דאס גלייב איך אמת די גאטסטע האבן שלום בית איז בעסער. עקזעקטלי, עקזעקטלי, עקזעקטלי, דעטס א קיינד אוו נשמה. נאט ריעלי וואט יו טינק אוו ווען יו סעי נשמה, באט דעטס.

יעצט, אף קאורס יו ניד אלל אף דיס לעצם התורה, איך זאג נישט, ביי די וועי דער רמב"ם איז אויך מודה, און פארוואס און וואס איז די פוינט אז מען האט נישט גיין, נאכדעם מען קען לערנען, מען קען גיין לאנג ריידן, אקעי ס'איז אלץ זייער גוט, אבער איך האלט נאכנישט דארט, איך האלט נאכנישט דארט, דו פליסט, דו פליסט, און פאר סאם ריזען פיפל טאטעלי פארגאט אבאוט דיס, איי דאנט נאו וויי, טאטעלי לייק, איי נאו וויי באט כ'גיי נישט אריין אין די גאנצע היסטאריע דערפון, באט דאס איז זייער מאדנע, איז עס גוט צו זיין געזונט?

וואס אונז מיינען ווען אונז זאגן גוף איז נפש ה, ניין, די פירסט נפש, יא, נפש הבהמית, אדער נפש הצומחת, עקשעלי ווען ווי טאלק אבאוט פוד ווי טאלקינג אבאוט די נפש הצומחת, רייט? קאוז פלענטס אלזו איט, אין א סאמוואט בראדער סענס אוו איטינג, באט זיי אלזו ניד האוו נוטרישן, רייט? ער נעמט אריין עפעס, און ער נעמט וואסער, און זאמד, און ער מאכט פון דעם, און ער מאכט פון דעם בויך. יא, דאס איז היינטיגע סייענס. די פוינט איז ער נעמט עפעס אריין, איך בין זייער פרימיטיוו רייט, איך זאג דיך פשוט, ער נעמט עפעס אריין און ער מאכט און ער נעמט אריין וואסער און זאמד און ער ווערט גראב פון דעם אקעי, דזשאסט לייק יו, נאטינג דיפרענט, באט דעטס די פרינציפעל אוו לייף און פאר דעט טו ווארק קארעקטלי דער איז קארעקט בעטער וועיס פאר דעט און ווארס וועיס, האו דו ווי נאו וויטש איז בעטער, אקעי נאך א שאלה, באט די פאקט איז אז ס'איז דא, ס'איז דא מענטשן וואס זיי וואקסן קרום און ס'דא וואס זיי וואקסן גראד, סאו פליז עס די ריכטיגע עסן און אזוי ווייטער, דו וואקסט גראד אקעי, אין די סעים עקזעקט וועי. דער איז סאמטינג אנאלידזשעס פאר יור נפש הבהמית, פאר די פארט אוו יור סאול דעט העז פילינגס און חלומות און אזוי ווייטער. ס'דא גוטע וועגן פון זיך פירן פאר אים, וועגן וואס זענען געזונט פאר וואס ער איז, אקעי איי דידענט דיפיין וואט גוד איז באט דעטס די פוינט. און ס'דא שלעכטע וועגן און דעטס וואט ווי קאל עבודת המידות.

אין די סעים וועי דעט יור באדי דעט יור נעיט דעט יור פלענט איז מאר בעיסיק דען א ענימעל. ביקאז ענימעלס אר אלסא פלענטס און ענד פלענטס אר נאט אלסא ענימעלס רייט. איי דאנט נאו וואט אימפארטענט אימפארטענט איז א ווערי בעד ווארד ביי די וועי אימפארטענט איז אנאדער ווערי מ לייף איז מיינד אגעין אלסא דעט דאזענט דאזענט מין עניטינג יו האוו טו דיפיין וואט יו מין ווען איך איך דיר זאגן חשוב איך זאג גארנישט איך קען דיך זאגן איין איין דעפענישן וואס איך ארבעט מיט היינט איך קען דיך היינט זאגן איינס איך ווייס שוין עבודת השם אלל דיס נאו איים סיריעס דאס איז א שיעור פיליזאפיע ווי אונז ווייסן גארנישט אונזער גאנצע איידיע איז אונז ווייסן נישט צדק ניין ניין איך ווייס איך ווייס נישט איך ווייס וואס איך רעד איך ווייס וואס איך רעד איך ווייס אז און איי ביי די וועי איי טאלד יו איי סקיפט די דעפענישן איך האב מן הסתם שוין געזאגט יענע שיעור טויזענט מאל אבער דו געדענקסט נישט און דערנאך סאו קען איך זאגן אז איך האב שוין געזאגט דאס איז די טריק אקעי קיצור די פוינט איז אז איך ניץ היינט א דעפענישן פון לאוער און הייער וואס מיינט דזשאסט דאס מער בעיסיק מיינט דאס וואס קען עקזיסטען פאר זיך

אז ער האט געוואלט לערנען גאנץ ש"ס קען ער שוין ש"ס? ניין סאו ער קען נישט סאו וואס האקסטו אין קאפ אריין? עוועריוואן בעליווס דיס טינגס דעט אויב מען האט געוואלט איז געווען ניין ווילן טוט גארנישט אקעי איי האוו ניוס פאר יו ווילן טוט גארנישט פאלט דיך איין וויל זיין א וואוילער איד מיינט ער וויל זיין א וואוילער איד איך וויל אויך זיין א וואוילער איד ס'מיר כ'בין נישט דאזענט טשעינדזש עניטינג יעדע איינער וויל וואטס די פוינט אוו דעט? קען נישט אנקומען צו עולם הבא? דאס איז א אינטערעסאנטע. איינער וואס איז פוקד נישט אנקומען צו עולם הבא ער קען זיין קראנק? אוו קאורס נאט היז גאנא בי דעד האו איז ער גאנא עווער געט טו עולם הבא היז נאט איווען גאנא האוו טיים טו דא עניטינג דעט געטס אים צו עולם הבא.

ווי פונקטליך שטייען איין די מידות וואס ווערי אימפארטענט, איי העוו אנאדער ווערי אימפארטענט שיעור טו טעל יו. ווי שטיין? ווי שטייט? וואט איז איט? ווי עקזעקטלי? איטס מאר קאמפליקעיטעד, איי דזשאסט מעיד איט, דזשאסט עקספלעינד וואי איטס אין די נפש הבהמית און נאט אין די נשמה, באט אין וויטש פארט אוו דעט? און וואט דאס איט איווען מין מידות? איים דזשאסט יוזינג דיס ווארד? באט יו העוו טו עקספלעין וואט איט איווען מינס, און אין וועלכע פארט זיי שטייען איין עקטשעלי.